איכא דאמרי, אנדערע זאגן, אמר רבא, אף אנן נמי תנינא. רבא גייט א ראיה ברענגען פון דער ברייתא צו דעם דין וואס רב האט געזאגט אז דער דין וואס שטייט אין דער משנה על ידי ממון מותרת לבעלה איז דווקא ווען יד ישראל תקיפה אויף עובדי כוכבים. האבן מיר געלערנט. העיד רבי יוסי הכהן, רבי יוסי הכהן האט געזאגט עדות ורבי זכריה בן הקצב על בת ישראל אויף א בת ישראל שהורהנה באשקלון וואס מען האט איר געגעבן א משכון אין אשקלון אז אויב עס קומט די צייט און זי ווערט נישט אויסגעלעזט דעמאלט איז בדיניהם בדיני עובדי כוכבים ווערט זי פארפאלן נאכער זי געווארן באפרייט וריחקוה בני משפחתה די מענטשן פון איר משפחה, כהנים, האבן זיך דערווייטערט פון איר, ועדיה, און אירע עדות, די עדות וואס האבן געזאגט עדות אז מ'האט איר געגעבן פאר א משכון, מעידים עליה, האבן געזאגט עדות אויף איר, שלא נסתרה ושלא נטמאה. דאך, כאטש די עדות האבן געזאגט שלא נסתרה ושלא נטמאה, האבן זיך דערווייטערט פון איר משפחתה. ואמרו חכמים, האבן די חכמים געזאגט, אם אתם מאמינים שהורהנה, אויב איר גלייבט די עדות אז מען האט איר געגעבן פאר א משכון, דעריבער דערווייטערט איר, האמינו גלייבט זשע אויך די עדות שלא נסתרה ושלא נטמאה, דארפט איר דאס אויך גלייבן, ואם אין אתם מאמינים, אויב איר גלייבט ניט שלא נסתרה ושלא נטמאה, איר ווילט זי נישט גלייבן, איר זאגט ס'איז פסול עדות, אל תאמינו דארפט איר אויך נישט גלויבן שהורהנה והא אשקלון לאמר דא אז אין אשקלון דעל ידי ממון הוה דא געווען די מעשה פארוואס הורהנה פארוואס האט מען געגעבן א משכון צוליב א חוב פון געלט וטעמא פארוואס האבן די חכמים געזאגט אז מען זאל איר נישט דערווייטערן פארוואס האבן די חכמים געזאגט אז ס'איז כשר דעדים מעידים אותה ווייל די עדות האבן געזאגט עדות שלא נסתרה ושלא נטמאה הא אין עדים מעידים אותה אבער די עדות זאגן נישט עדות לא וואלט זי נישט געווען מותר וואלט איך גע'אסר'ט מאי לאו מיינסטו דען ניט לא שנא הורהנה ס'איז נישט קיין חילוק ווי די מעשה איז דא געוועזן מ'האט איר געגעבן פאר א משכון ולא שנא נחבשה ס'איז נישט קיין חילוק ביי נחבשה שטענדיג זעהנדיג זעה איך דאך דא אז, כאטש ס'איז געווען על ידי ממון, דאך איז ער אסור. ווען האב איך דא געוואלט מתיר זיין ווייל ס'איז דא עדות, אבער ס'זאל נישט זיין קיין עדות איז ער אסור, כאטש דא איז דאך געווען על ידי ממון, איז דאך א ראיה צו דעם דין וואס רב האט געזאגט אז יד עובדי כוכבים תקיפה על עצמן איז אויך דער דין על ידי ממון אסור. זאגט די גמרא פון דא נישט קיין ראיה. קען זיין על ידי ממון אז די אישה איז געווארן נחבשה בידי עובדי כוכבים על ידי ממון איז זי מותר לבעלה אפילו יד עובדי כוכבים תקיפה על עצמן לא הורהנה שאני דא איז דאך געווען הורהנה וואס מדעת האט מען איר געגעבן א משכון און די דיני עובדי כוכבים איז דאך ווען עס קומט דער זמן און זי ווערט נישט אויסגעלעזט

אנדערע האבן געזאגט אז רב שמואל בר יצחק איז נישט געגאנגען מפורש אויף די משנה מיט א לשון פון לא שנו, נאר מען האט געפרעגט א קשיא פון די משנה אויף די ברייתא, אויף דעם האט ער פארענטפערט אז כ'מוז מאכן א חילוק צו יד עובדי כוכבים תקיפה על עצמן, צו יד ישראל תקיפה על יד עובדי כוכבים. ס'כאפט א גרויסע חילוק צי די זאך איז געווארן געזאגט אויף דער משנה צי ער האט עס געזאגט מכח א סתירה פון דער משנה אויף דער ברייתא. ווען ער זאגט עס אויף דער משנה דארף איך זאגן אז אזוי איז דער דין. פון וואנען האט רב געוואוסט דעם דין אזוי איז ער געווען מקובל פון זיין רבי'ן פון רבי'ן. אבער דארטן וואו איך וויל זאגן ער האט עס געזאגט בכדי צו פארענטפערן א סתירה פון דער משנה אויף דער ברייתא, איז נישט קיין הכרח אזוי עס צו זאגן, אפשר געפין איך א צווייטן תירוץ, אדער אפשר קען איך געפינען אז די ברייתא איז פארגרייזט, דעמאלט איז נישט קיין הכרח אזוי עס צו זאגן, ער זאגט נאר איך קען דאך אזוי פארענטפערן, אבער עס מוז נישט אזוי זיין. איז וויאזוי האבן זיי געפרעגט די סתירה? תנן, ביי אונז אין די משנה שטייט על ידי ממון מותרת לבעלה, אז אישה שנחבשה בידי עובדי כוכבים על ידי ממון איז מותר צום מאן, ורמינהו איז דאך דא א סתירה פון דער ברייתא אויף אונזער משנה, האמיר געלערנט העיד רבי יוסי, רבי יוסי האט געזאגט עדות דורך ביי דער מעשה פון אשקלון, און דארטן זע איך דאך אז געווען די מעשה האט מען געזאגט ווייל ס'איז דא עדות שלא נסתרה ושלא נטמאה דעריבער איז זי מותר, אבער ווען נישט דאס וואלט מען גע'אסר'ט זע איך דאך אז על ידי ממון אסור והא אשקלון דעל ידי ממון וקתני און דארט שטייט טעמא דעדים מעידין אותה אז די עדות אויב עדות זאגן לא נסתרה ולא נטמאה דעריבער איז מען איר מתיר הא אין עדים מעידין אותה לא דאך א סתירה זעה איך דאך על ידי ממון איז אויך אסור צו מאכן אויף דער סתירה, ומשני האט מען פארענטפערט דאמר רב שמואל בר רב יצחק לא קשיא כאן אונזער משנה וואס ס'שטייט על ידי ממון מותר איז לבעלה רעדט זיך שיד ישראל תקיפה על עובדי כוכבים דעריבער האבן די גוים מורא צו האבן שאדן זייער געלט זענען זיי איר נישט מפקיר כאן שיד עובדי כוכבים תקיפה על עצמן דארט אין אשקלון איז דאך שוין געווען בזמן הגלות וואס דעמאלט איז געווען יד עובדי כוכבים תקיפה על עצמן דעמאלט זאגן מיר אז על ידי ממון איז אויך אסור אין די משנה האט מען געלערנט על ידי נפשות איז דער דין אסור לבעלה. אמר רב, האט רב געזאגט, כגון הני נשי דגנבי, די פרויען פון די גנבים, וואס די מלכות טוט אויפהענגען זייערע מענער, און די מלכות טוט אויך מפקיר זיין זייער פעמילי זייערע פרויען. ולוי אמר, און לוי זאגט, כגון אשתו של בן דונאי, בן דונאי איז געווען א רוצח, דעריבער האט מען מפקיר געווען זיין פרוי, אבער די פרויען פון גנבים וואס זיי גנב'ענען געלט, איז מען נישט מפקיר זייערע נשים. די פרויען פון רוצחים. האלטן אלע אז דאס הייסט על ידי נפשות אסורה לבעלה, ווייל מ'איז זיכער מפקיר זייערע פרויען. נאר די פרויען פון די וואס זיי גנב'ענען געלט אין דעם איז דא א מחלוקת. אמר חזקיה, והוא שנגמר דינן להריגה, אז ס'איז שוין געווען דער גמר דין להריגה דעמאלט איז מען מפקיר די פרויען. דעמאלט זאגן מיר על ידי נפשות אסורה לבעלה, אבער אויב ס'איז נאכנישט געווען קיין גמר דין, אפילו מ'האט שוין נחבש די פרוי אויכעט, אבער קודם גמר דין, טוט מען איר נישט מפקיר זיין. ורבי יוחנן אמר, און רבי יוחנן זאגט, אף על פי שלא נגמר דינן להריגה, אז אויב זיי זענען נאר געווארן נחבש וועגן דיני נפשות, אפילו ס'איז נאך נישט געווארן די גמר דין להריגה, איז מען שוין מפקיר. איז ווי מיר לערנען יעצט, גייט חזקיה מיט ר' יוחנן ארויף אויף דער משנה. דאס וואס שטייט אין דער משנה, על ידי נפשות אסורה לבעלה, זאגט חזקיה, על ידי נפשות מיינט מען אז ס'איז שוין געווען נגמר דינן פון די מענער להריגה. און רבי יוחנן זאגט אז ס'איז נאר געווען נחבש וועגן דיני נפשות, אפילו ס'איז נישט געווען נאך די גמר דין איז שוין דער דין אסורה לבעלה. זאגט די משנה עיר שכבשוה כרכום, א שטאט וואס האט איר איינגענומען, ארומגערינגלט, כרכום, כרכום מיינט מען מ'האט באלאגערט ארום דער שטאט. כל כהנות שנמצאו בתוכה, אלע כהנות וואס ס'געפינען זיך אין דער שטאט, פסולות, זענען אסור צו זייערע מענער, ווייל א אשת כהן איז אסור באונס אויך. ואם יש להם עדים, אויב די פרויען האבן עדות אז זיי זענען נישט טמא געווארן, אפילו עבד, אפילו שפחה,

די פרויען פון די כהנים זענען אסור צו זייערע מענער, דאשת כהן אסורה באונס, א פרוי פון א כהן איז אסור צום מאן אפילו באונס אויך. זאגט די גמרא, ורמינהי, איך דארף פרעגן א סתירה, מיר האבן געלערנט בלשת שבאה לעיר, דאס ווארט בלשת מיינט מען ארמעי? פארוואס ווערן זיי אנגערופן בלשת? ווייל זיי טוען זוכן, בלשת איז פון לשון זוכן, זיי זוכן אלע באהאלטענע ערטער. איז אריינגעקומען די ארמעי אין שטאט בשעת שלום, אז ס'איז נישט געווען קיין מלחמה דעמאלט, שלום'דיגע צייט, חביות פתוחות אסורות, די פעסער וואס זענען אפן, זענען אסור. כ'נעם אן ז'האבן זיי מנסך געווען, עס געמאכט יין נסך, סתומות, די פארמאכטע פעסער מותרות זענען מותר. בשעת מלחמה אלו ואלו מותרות, ווען די ארמעי איז אריינגעקומען אין שטאט אין די צייט פון מלחמה, סיי די פארמאכטע פעסער סיי די אפענע פעסער זענען מותר. לפי שאין פנאי לנסך, ווייל זיי האבן נישט קיין צייט צו מאכן יין נסך. פארוואזשע שטייט ביי אונז אין דער משנה כל כהנות שנמצאו בתוכה פסולות, עס ווייזט דאך אויס אז זיי האבן נישט קיין צייט און דעמאלט דארף גארנישט ניט

איז ביי בעילה זאגן מיר לבעול יש פנאי. נו, ס'דא א חילוק. די כרכום של אותה מלכות, דיע מלכות האט איינגענומען א שטאט דערלעבן, און זיי ווילן אז דיע שטאט זאל אויך באלאנגען צו אים, דעמאלט ווילן זיי נישט טוהן קיין שלעכטס די מענטשן פון די שטאט. זיי היטן די מענטשן פון דער שטאט, זאלן זיי צאלן טעקס. דעמאלט זאגן מיר אז די כהן ווילן זיין מותר. כאן בכרכום של מלכות אחרת, אויב ס'איז כרכום פון מלכות אחרת, זיי רעכענען זיך מיט גארנישט ניט, דעמאלט האב איך מורא. אז זיי האבן מטמא געווען די נשי כהן, פרעגט די גמרא, של אותה מלכות נמי, פארוואס של אותה מלכות בין איך מתיר, אי אפשר עס קאן דאך נישט זיין דלא עקר חד מינייהו, אזוי איז גורס עקר, קאן דאך נישט זיין. אז איינער פון דיע מענטשן איז געגאנגען און ער האט מאנס געווען א אשת כהן. פארוואס זאגן מיר של אותה מלכות איז מותר? אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה געזאגט פאר שמואל'ן, דא רעדט זיך כשמשמרות רואות זו את זו. דיע משמרות וואס דער מלך האט אוועק געשטעלט מען זאל נישט טוהן שלעכטס, די איינוואוינער פון שטאט זעהט איינער דעם אנדערן במילא האב איך נישט קיין מורא אז איינער איז געגאנגען טון שלעכטס די מענטשן פון שטאט, פרעגט די גמרא אי אפשר דלא ניימי פורתא, אמאל כאפט איינער א דרעמל און דעמאלט טאר ער, קען זיין איינער איז געגאנגען און האט מאנס געווען אשת כהן, אמר רב לוי האט רב לוי געזאגט כגון דמהדר לה למתא אז ס'איז געווען ארום די שטאט, מ'האט גענומען ארום דעם שושילתא,

אמר רב אבא בר זבדא, האט רב אבא בר זבדא געזאגט, פליגי בה רב יהודה נשיאה ורבנן, אין דער זאך איז דא א מחלוקת פון רב יהודה נשיא מיט די רבנן, חד אמר, כאן בכרכום של אותה מלכות כאן בכרכום של מלכות אחרת, איינער האט אזוי פארענטפערט דעם תירוץ, ולא קשיא ליה ולא מידי, האט נישט קיין קשיא. ער האט נישט קיין מורא און טאמער א יחיד וועט גיין ער וועט בועל זיין ווייל ס'איז נישט קיין הפקר'דיגע זאך ווייל דער מלך וויל דאך דאס נישט וחד קשיא ליה כל הני און איינעם איז געווען שווער די אלע זאכן וואס כ'האב פריער געפרעגט אי אפשר דלא עקר חד מינייהו און אזוי ווייטער

אמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר אשיאן אם יש שם מחבואה אחת, אויב אין דער שטאט איז דא א ארט ווי מען קען זיך באהאלטן, מצלת על הכהנות כולם, טוט דאס ראטעווען, איז צוליב דער איינצעלע מחבואה זענען אלע כהנות פון דער שטאט זענען מותר, ווייל איך נעם אהן אפשר האבן זיך דארט באהאלטן אין דער מחבואה. ביז אהער האבן מיר געלערנט דעם פשט וואס רש"י לערנט. תוספות לערנט פארקערט, א כרכום של אותה מלכות איז זענען אסור די פרויען, של מלכות אחרת, זיי שרעקן זיך. בעי רבי ירמי', רבי ירמי' האט געפרעגט א שאלה, אינה מחזקת אלא אחת, ס'איז דא אין דער שטאט א באהאלטענע ארט, אבער אין דעם באהאלטענעם ארט קען נאר אריין גיין איין פרוי, מהו, ווי איז דער דין? מי אמרינן צי זאגן מיר כל חדא וחדא היינו הא, דו קאנסט איר נישט אסר'ן, אפשר זי איז דארטן אריין געגאנגען.

איין וועג איז טמא. ס'איז דאך דא א קבר וואס האקט איבער די גאנצע ברייט פון וועג, ואחד טהור, און איין שביל איז טהור'דיג, און איך ווייס נישט וועלכע שביל איז דא דער קבר און וועלכע ניט. והלך באחד מהם, און איין מענטש איז געגאנגען אין איינע פון זיי, ועשה טהרות, און ער האט אנגערירט אין טהרות, איז אז ס'זאל נאר זיין איין מענטש איז נישט דא קיין שום שאלה, ספק טומאה ברשות הרבים איז דאך ספיקו טהור, ובא חברו, אבער נאכהער איז געקומען זיין חבר, והלך בשני, און ער איז געגאנגען אין צווייטן וועג, ועשה טהרות, און ער האט געמאכט טהרות, איז איינער פון די צוויי מענטשן זיכער טמא, נאר איך ווייס נישט וועלכע. די שאלה איז מדובר וועגן די טהרות, ווייל וועגן די מענטש זאגט תוספות, מוזן זיך זיכער ביידע טובל'ען מען זאל אויף זיי שפריצן, ווייל אמאל קאן דאך קומען לידי טומאת ודאי אויב ביידע וועלן אנרירן אין ככר אחד וועט ער זיכער זיין טמא, דעריבער זאג איך צו זיי זיכער זייט זיך טובל, איר האט דאך א ברירה. נאר דא אויך איז די שאלה וועגן די טהרות. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, אם נשאל זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, אויב דער פרעגט באזונדער דעם דין און דער פרעגט באזונדער, טהורות, זענען זיי ריין. איז תוספות אויכעט מסביר נישט מען מיינט אז איין מענטש זאל מעגן עסן ביידע צוזאמען ביידע קען איין מענטש נישט עסן ביידע טהרות וועט ער זיכער עסן טמא און תוספות ברענגט א ראיה די גמרא זאגט אין שבועות אז איינער איז געגאנגען דעם ערשטן וועג נאכער אין צווייטן. און ער איז אריינגעגאנגען אין בית המקדש, איז חייב, ווייל ער איז א טמא ממה נפשך. נו דא רעדט מען טהורות אז באזונדערע מענטשן זאלן עס עסן. שניהם כאחת, אויב ביידע קומען פרעגן צוזאמען. טמאין, זענען טמא, ווי אזוי קען איך זיי זאגן זענען ריין, איינער פון זיי איז דאך זיכער געגאנגען אין טמא'דיגן וועג. רב יוסי אומר, רב יוסי זאגט, בין כך ובין כך טמאין, רב יוסי זאגט, אפילו דעמאלט ווען נשאל זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, איז אויך דער דין זיי זענען טמא. ואמר רבא, ואיתימא רבי יוחנן, האט רבא געזאגט, און אנדערע זאגן רבי יוחנן האט געזאגט. בבת אחת, אויב ביידע קומען פרעגן צוזאמען, דברי הכל טמאין, האלט דעמאלט אויך רבי יהודה אז איך זאג זיי ביידע זענען טמא. כ'קען זיי דאך נישט זאגן אז זיי זענען טהור ווייל איינער איז דאך זיכער טמא. בזה אחר זה, איינער קומט פרעגן, נאכער קומט דער צווייטער פרעגן, דברי הכל טהורין איז אויך נישט קיין שאלה, ווען איינער קומט פרעגן קען איך דאך אים נישט מטמא זיין, ספק טומאה ברשות הרבים איז דאך טהור, נאכער קומט דער צווייטער פרעגן איז דאך אויך די זעלבע זאך. לא נחלקו, זיי קריגן זיך נישט, אלא בבא לישאל עליו ועל חברו, ער קומט פרעגן אויף זיך און אויף זיין חבר. מר מדמי ליה לבת אחת, רב יוסי טוט עס צוגלייכן צו ווען זיי קומען ביידע פרעגן צוזאמען, איז דער זעלבער דין איז דעמאלט ווען ער קומט פרעגן אויף זיך און אויף זיין חבר. ומר מדמי ליה און רבי יהודה טוט עס צוגלייכן לבזה אחר זה. רבי יהודה זאגט ס'איז גלייך ווען איינער קומט פרעגן, נאכער קומט א צווייטער פרעגן. והכא נמי, דא אויך ביי אונז אויכעט. ס'איז דא א ארט וואו עס קען זיך באהאלטן נאר איינער, און איך קום יעצט פסק'נען ווי דער דין פון די אלע פרויען פון שטאט. כיוון דשרי להו לכולהו, איך גיי דאך אלע מתיר זיין, כבת אחת דמי, האט דאך עס דעם דין ווי בבת אחת, און מיר האבן דאך א כלל, רב יהודה ורב יוסי, הלכה כרב יוסי, און רב יוסי לערנט דאך אז דארטן ווי בא לישאל עליו ועל חברו, האט עס דעם זעלבן דין ווי זיי קומען ביידע פרעגן צוזאמען. וויאזוי גייסטו דא א פרעגן א שאלה אז כל חדא וחדא היינו הא אז יעדער איינער זאל קענען ווערן ריין און ווי מיר לערנען יעצט פשט איז די קשיא נאר פון ר' יוסי פון מכח ר' יהודה ור' יוסי הלכה כר' יוסי, תוספות לערנט נישט אזוי, די תוספות לערנט אז דארטן ווי בא לישאל עליו ועל חברו איז אויך דא צוויי בחינות, אויב ער קומט פרעגן די זעלבע צייט אויף זיך און אויף זיין חבר, לערנט תוספות איז עס נאך א כל שכן פון ביידע קומען בבת אחת, דארטן איז זיכער טמא אפילו אליבא דרבי יהודה, ממילא די קשיא פון גמרא נישט בלויז פון רב יוסי נאר אויך פון רב יהודה. זאגט די גמרא הכי השתא, ס'איז נישט גלייך צו שני שבילים, שני שבילים איז טאקע דער דין בבת אחת איז טמא, און דא אויך קען זיין ס'איז טהור, התם ודאי איכא טומאה, דארטן איז דאך זיכער דא טומאה, הכא מי יימר דאיטמי, דא אויך איז דאך דאס וואס מיר זענען זאגן אז ס'איז טמא איז דאך נישט קיין ודאי טומאה נאר א חומרא בעלמא. רש"י, בעי רב אשי, רב אשי האט געפרעגט א שאלה, אמרה זי זאגט לא נחבאתי, איך בין נישט געווארן באהאלטן, ולא נטמאתי, איך בין נישט געווארן טמא, מהו. ווי איז דער דין? מי אמרינן מה לי לשקר, צי זאגן מיר וואס דארף זי זאגן ליגנט, זי האט דאך א ברירה צו זאגן אז זי האט זיך באהאלטן. או דילמא אדער לא אמרינן, איך זאג נישט מה לי לשקר. פרעגט די גמרא ומאי שנא, וואס איז, פארוואס איז דער פונקט דא א שאלה, וואס איז דא אנדערש, מההוא מעשה, פון דער מעשה דההוא גברא פון א מענטש, דאגר ליה חמרא לחבריה, ער האט פאררענט א אייזל צו זיין חבר, אמר ליה, ער האט געזאגט צו זיין חבר, לא תיזיל, זאלסט נישט גיין, באורחא אויף דעם וועג דנהר פקוד, פון דעם טייך פקוד, גיי נישט מיט דעם אייזל אויף דעם וועג, דאיכא מיא, אויף דעם וועג איז דא וואסער, זיל, באורחא דנרש, גיי אויף דעם וועג פון דער שטאט נרש, דליכא מיא, וואס דארט איז נישט דא קיין וואסער. ואזל איהו באורחא דנהר פקוד, און ער האט נישט געפאלגט, ער איז געגאנגען אויפן וועג פון טייך פקוד, ומית חמרא, און די אייזל איז געשטארבן, און קיינער האט נישט געוואוסט אז ער איז געגאנגען אויף דעם טייך בנהר פקוד. אתא לקמיה דרבא, האט דער מענטש אים גערופן א דין תורה, פאר רבא, אמר ליה, האט דער מענטש וואס האט געדינגעט די אייזל געזאגט, אין יא, באורחא דנהר פקוד אזלי, איך בין געגאנגען אויף דעם וועג פון טייך פקוד. מיהו לא הוו מיא, אבער דארטן איז נישט געוועזן קיין וואסער. אמר רבא, האט רבא געזאגט, מה לי לשקר, וואס דארף דער מענטש זאגן ליגנט, אי בעי אמר ליה ער האט דאך געהאט א ברירה צו זאגן, באורחא דנרש אזל, ער איז געגאנגען אויפן וועג פון נרש, דעמאלט וואלט ער דאך געווען פטור, דעריבער זאגט רבא, איך זאג מה לי לשקר, דארף איך אים גלייבן אז נהר פקוד איז נישט דא קיין וואסער. ואמר ליה אביי, האט אביי צו אים געזאגט, מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן, מיר ווייסן דאך אז שטענדיג איז דא וואסער אויף דעם וועג פון נהר פקוד, אויב אזוי איז א זיכערע זאך אז דארט איז דא וואסער. גלייב איך אים נישט וואס ער זאגט אז ס'איז נישט געווען קיין וואסער. פארוואס פרעגט רב אשי די שאלה, אין דער זאך איז דאך דא א מחלוקת פון אביי מיט רבא? זאגט די גמרא הכי השתא, וואס פאר א צוגלייכעניש צו דארטן, התם ודאי איכא עדים דאיכא מיא, דארטן איז דאך א פאקט אז ס'איז זיכער דא וואסער. איז דאך דא עדות אז ס'איז דא וואסער, דעריבער זאגט אביי, מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן, הכא דא ביי אונז ודאי איטמי, זיכער איז זי געווארן טמא? נא, ס'איז נישט זיכער, חששא הוא, קען זיין זי איז געווארן טמא. ובמקום חששא מה לי לשקר אויף דעם ווארט פון א חשש אמרינן וועל איך יא זאגן, דא וועט אויך אביי מודה זיין קען זיין אז איך וועל זאגן מה לי לשקר. רש"י. דער ריטב"א פרעגט, וואס איז די סברה פון רבא'ן א מענטש זאל איך גלייבן אין דער צייט ווען עדות זאגן פארקערט? איז דער ריטב"א מסביר אז לו יצוייר איך האב ממש עדים וואלט איך אים נישט געגלייבט, נאר דאס וואס מיר זאגן אז דארטן איז דא וואסער, דאס איז נישט קיין זיכערע זאך, על פי רוב איז שכיח אז ס'זאל דארט זיין וואסער, איז אביי לערנט ס'איז במקום עדים. און לויט רבא'ן זאג איך אויך דא א מיגו, ס'איז דאך נישט ממש מקום עדים, ס'איז דאך דא א מיעוט, אמאל פאסירט ס'איז נישט דא קיין וואסער,

אין דער משנה פריער דף כ"ז עמוד א' שטייט, אויב ס'איז דא עדות אז די פרוי וואס איז געווארן געפאנגען איז נישט געווארן טמא, אפילו עבד, אפילו ס'איז נישט דא קיין עדות נאר א עבד איז גענוג, ואפילו שפחה, אפילו א שפחה איז אויך דער דין נאמנים, זענען זיי באגלייבט. פרעגט די גמרא, ואפילו שפחה דידה מהימנא, אז די משנה זאגט ואפילו שפחה, און די משנה מאכט נישט קיין חילוק צו זיין שפחה צו אן איר שפחה, ווייזט אויס פון דעם אפילו איר שפחה אז זי זאגט עדות אז די באלעבאסטע איז נישט געווארן טמא, גלייב איך איר. ורמינהי כ'וועל דיר פרעגן א סתירה, מיר האבן געלערנט לא תתייחד עמו, א שכיב מרע, איינער וועלכע איז געווען קראנק, ער האט מורא געהאט ער וועט שטארבן פון דער קראנקהייט, און ער האט נישט געוואלט אז זיין פרוי זאל זיין זקוק חליצה צו דעם יבם, האט ער געשריבן א גט. און ער האט איבער געגעבן דעם גט צו זיין פרוי, מיט דעם תנאי אז אויב ער וועט שטארבן פון דער קראנקהייט זאל עס זיין א גט למפרע און זאל נישט זיין זקוק ליבם. זאגן מיר, לא תתייחד עמו, זי טאר זיך נישט מייחד זיין מיט אים, טאמער וועט ער אויף איר קומען איז דער גט א גט ישן. א גט וואס נאכדעם מען גיט אט דעם גט איז מען זיך מייחד הייסט עס גט ישן, און די בית הלל אסר'ן מען טאר נישט גט'ן מיט א גט ישן, דער טעם פון דעם איז, שמא יאמרו גיטה קודם לבנה, דער גט איז געווארן געשריבן אין חודש ניסן, און אויב בא עליה אין פינף חדשים ארום. און זי וועט געבוירן די קינד, אין ניין חדשים ארום וועט מען זען דעם זמן פון גט, איז עס שוין פערצן חדשים פריער, וועט זיין א לעז אויף דעם קינד וואס ווערט געבוירן, דעריבער זאגן די בית הלל אז מען טאר נישט גט'ן מיט א גט ישן, איז דעריבער לא תתייחד עמו, טאר זיך מיט אים נישט מייחד זיין, אלא על פי עדים, נאר אויב ס'איז דא עדות. ואפילו על פי עבד, ס'איז גענוג א עבד זאל דארט זיין מיט איר, ועל פי שפחה אדער א שפחה חוץ משפחתה, מיט איר שפחה קען זי זיך נישט מייחד זיין מיט דעם מאן ווען איר שפחה איז דא, מפני שליבה גס בשפחתה, ווייל זי איז זייער נאנט מיט איר שפחה, האט מען מורא ער איז משמש בפניה, זעהט זיך פון דעם אויך אז איר שפחה האט נישט קיין נאמנות, און ביי אונז אין דער משנה ווייזט דאך אויס אפילו שפחה דידה איז אויכעט באגלייבט. אמר רב פאפא, האט רב פאפא געזאגט, ביי אונז אין דער משנה רעדט זיך דאך ביי א שבויה ביי א געפאנגענע בשבויה הקילו, ביי א שבויה איז מען מתיר, ווייל דער גאנצער ענין שבויה וואס מען טוט אסר'ן איז דאס נאר א חומרא,

פרעגט די גמרא, ושפחה דידה לא מהימנא, איר שפחה איז נישט באגלייבט? הקתני שטייט דאך, אין אדם מעיד על עצמו, זי אליין זאל עדות זאגן אויף זיך, גלייב איך נישט, א בעל דבר איז נישט באגלייבט, ווייזט דאך אויס פון דעם הא שפחה דידה, אבער איר שפחה מהימנא איז יא באגלייבט, וויאזוי זאגסטו רב פפא איר שפחה נישט באגלייבט ווען ס'איז א שבויה? ענטפערט די גמרא, שפחתה נמי כעצמה דמי, איר שפחה איז גלייך ווי זי אליין. רב אשי אמר, רב אשי זאגט, הא והא בשפחה דידה. סיי דאס וואס שטייט ביי אונז אין דער משנה ביי א שבויה אז מען גלייבט די שפחה, סיי דארטן נאר ביי א שכיב מרע וואס שטייט לא תתייחד עמו כ'גלייב נישט די שפחה, ביידע ערטער רעדט זיך מיט איר שפחה. וואס איז די חילוק? פארוואס ביי שבויה גלייב איך יא און דארטן ביי שכיב מרע נישט? ושפחה איר דינסט, מיחזא חזיא

זי דארף נישט עדות זאגן לא שימשה, נאר זי דארף זאגן איך בין געווען מיט איר. לא מהימנה איז זי נישט באגלייבט זאל ווערן מותר דורך איר, ווייל אפילו זי האט געזען אז זי האט יא מקלקל געווען וועט זי דאך אויכעט נישט דערציילן. הכא דא אבער א שבויה דשתיקותה, דאס וואס זי טוט שווייגן, אז די שפחה זאגט גארנישט ניט, אוסרתה, ווערט זי דאך גע'אסר'ט. אז זי זאגט איך בין געווען מיט איר, איז דאך אלץ אסור. זי דארף נאר עדות זאגן אז זי האט געזען אז זי איז טהורה, אזוי? דעמאלט מהימנא, טו איך גלייבן ווייל קיין שקר זאגט זי נישט. פרעגט די גמרא השתא נמי אתיא משקרא? יעצט אויך ווייל זי האט ליב די בעל הבית'טע אדער האט פאר איר מורא וועט זי קומען זאגן שקר און זי וועט זאגן אז די בעל הבית'טע איז טהורה פארוואס זאגן מיר ווען זי זאגט טהורה גלייב איך איר, אפשר זאגט זי דאס ווייל זי האט איר ליב אדער זי האט מורא פאר איר? ענטפערט די גמרא, תרתי לא עבדה, טון צוויי זאכן, איין, זי זעט דעם קלקול, די נישט גוטע זאך וואס טוט איר בעל הבית'טע, און זי גייט דאס נישט דערציילן, איין זאך, די צווייטע זאך, זי זאל גיין זאגן די אפאזיט גוטס אויף איר, דאס וועט זי נישט טון. קומט יעצט אויס לויט דער גמרא, אז אפילו דארטן ביי דעם דין לא תתייחד עמו, כאטש דארט שטייט חוץ משפחתה, ווי וועט זיין אז ס'איז דארט געווען איר שפחה, און די שפחה זאגט, די באלעבאסטע מיין האט זיך מייחד געווען, נאר לויט דעם איז דער מאן נישט געקומען אויף איר, וועל איך אויכעט גלייבן נאר די גאנצע זאך וואס דארט שטייט איך גלייב ניט, ווייל נארמאל דארפן זיי נאר עדות זאגן איך בין דארט געווען, אז זי האט זיך נישט מייחד. דאס אויך גלייב איך ניט שפחתה. אבער אויב זי וועט זאגן אז עדות אויך לא בא עליה, דעמאלט וועל איך גלייבן אפילו שפחתה אויך. רשי.
א ראיה ברענג איך צו דעם, כי הא דמרי בר איסק, ואמרי לה, אנדערע זאגן אז די מעשה איז נישט געווען מיט מרי בר איסק, נאר חנא בר איסק. אתא ליה אחא מבי חוזאה, ס'איז געקומען צו אים א ברודער פון בי חוזאה, פון דעם ארט חוזאה, דער טאטע איז דארט געגאנגען מיט דעם קליינעם יונגעל אהין, און דער טאטע איז געשטארבן, און יעצט איז דער קליינער יונגעל, דער איז שוין געווארן דער קליינער גרויס, ער קומט מאנען א חלק אין די נכסים פון דעם טאטן, אמר להו, פלוג לי בנכסי דאבא, ער האט געזאגט גיטס מיר א חלק פון די פארמעגן פון טאטן. אמרו ליה, האבן די ברידער וואס זענען דא געווען געזאגט צו אים, לא ידענא לך, מיר ווייסן נישט אז דו ביסט אונזער ברודער, מיר דערקענען דיר נישט. אתא לקמיה דרב חסדא, זענען זיי געקומען פאר רב חסדא. אמר לו, האט רב חסדא צו אים געזאגט, שפיר קאמר לך, ער זאגט גוט אז ער קען דיר נישט, ער דארף דיר נישט קענען. דכתיב ס'שטייט ויכר יוסף את אחיו, יוסף האט דערקענט זיינע ברידער, והם לא הכירוהו, און די ברידער האבן אים נישט דערקענט. מלמד. די פסוק קומט מיר לערנען, פארוואס האט יוסף זיי דערקענט? וויילע ווען זיי זענען, ווען ר'איז אוועק פון זיי, האבן זיי שוין געהאט א חתימת זקן, און זיי האבן אים נישט דערקענט, ווייל שיצא בלא חתימת זקן, ובא בחתימת זקן. ממילא קאנען זיי דיר נישט דערקענען, און דו ביסט אויך ארויסגעגאנגען בלא חתימת זקן, ווי קאנען זיי דיר דערקענען? ברענג א באווייז. אמר ליה האט ער געזאגט צו אים, זיל אייתי סהדי, גיי ברענג א באווייז, דאחוה את, דאס ער איז א ברודער. אמר ליה, האט דער ברודער וואס איז געקומען געזאגט, אית לי סהדי, איך האב עדות, איך בין א ברודער. כ'קאָן זיי אָבער נישט ברענגען, ומסתפו מיניה, זיי'לן מורא האָבן פֿון אים קומען עדות זאָגן, דגברא אלמא הוא ווײַל ער איז אַ שטאַרקער מענטש, אמר ליה לדידיה, האָט רב חסדא געזאָגט צו דעם ברודער וואָס איז דאָ געוועזן, זיל גיי אייתי את, ברענג דו דיע ברידער וואָס. זאל זאגן עדות אז דו ביסט ער איז נישט דיינס קיין ברודער. נישט מען מיינט ער האט געהייסן ברענגען עדות ער איז נישט קיין ברודער, ס'איז דאך נישט קיין סברה צו זאגן דאס, א יעדער איינער וועט דאך זאגן איך האב עדות נאר מ'האט מורא פאר אים, וועל איך גיין מחייב זיין דעם צד שכנגד ער זאל ברענגען עדות? נאר דער ברודער וואס איז געקומען און האט געזאגט, די און די מענטשן ווייסן וואס זיי האבן מורא צו קומען, האט מען געזאגט צו דעם אנדערן, גיי ברענג זיי. אמר לו, האט ער געזאגט צו רב חסדא, דינא הכי, איז דער דין אזוי אז איך זאל ברענגען די עדות, המוציא מחבירו עליו הראיה, ער וויל פון מיר צונעמען, ער זאגט ער איז א ברודער מיינער, זאל ער ברענגען א באווייז ער איז מיינער א ברודער. אמר לו, האט רב חיסדא צו אים געזאגט, הכי דאיננא לך, אזוי טו איך דיר משפט'ן, ולכולהו אלמי חברך, און די אלע שטארקע מענטשן דיינע חברים. איז דאך שווער, וואס וועט מען אויפטון אז דער אלם וועט ברענגען די עדות, השתא נמי אתו ומשקרי, יעצט וועלן זיי אויך קומען זאגן. פאלש, וואס זיי האבן פאר אים מורא. נאר דער תירוץ איז, תרתי לא עבדי, ביידע זאכן, אי שווייגן, נישט זאגן דעם אמת, און אי זאגן פאלש, דאס וועט מען נישט טאן. זאגט די גמרא, לימא כתנאי, מיר וועלן זאגן אין דער זאך צו זי, איר שפחה איז באגלייבט צו נישט, קריגן זיך תנאים, מיר האבן געלערנט זו עדות, דיע עדות פון א שבויה, איש ואישה תינוק ותינוקת אביה ואמה אחיה ואחותה אלע זענען באגלייבט, אבל לא בנה ובתה, איר זון, איר טאכטער, גלייב איך נישט, לא עבדה ושפחתה, איר עבד, איר שפחה טו איך אויך נישט גלייבן. ותניא אידך, האבן מיר געלערנט אין א צווייטע ברייתא, הכל נאמנים להעיד, אלע גלייב איך זאלן עדות זאגן, חוץ מהימנה ובעלה, זי אליין איז נישט באגלייבט און דער מאן איז נישט באגלייבט, ווייזט דאך אויס פון דער צווייטער ברייתא אז א שפחה איז יא באגלייבט. דרב פפי און דרב אשי תנאי, רב פפי, וואס זיי זאגן פריער איר שפחה באגלייבט, און רב אשי זאגט דאך אויך אזוי. איז זיכער זאגט ער נישט זיין דין ווי יעדער איינער, ווייל אין דער ערשטער ברייתא שטייט דאך בפירוש אז לא עבדה ושפחתה, מוזן זיי זאגן זיי האלטן ווי די צווייטע ברייתא. דרב פפא מי לימא תנאי היא, רב פפא וואס רב פפא זאגט אז שפחתה איז נישט באגלייבט צי זיין, זיין דין איז. א מחלוקת פון די ברייתות, אדער ער קען זאגן אז ס'איז נישט קיין מחלוקת, די צווייטע ברייתא האלט אויך אז שפחתה איז נישט באגלייבט, און שפחתה איז אין כלל פון כעצמה, דאס איז אין כלל וואס שטייט חוץ מהימנה, אדער ער וועט זאגן אן אנדער תירוץ. זאגט די גמרא, רב פפא האט א צווייטן תירוץ, אמר לך רב פפא, כי תניא ההיא במסיחה לפי תומה, דאס וואס ס'שטייט און ס'ווייזט אויס אין דער צווייטער ברייתא, הכל נאמנין, אפילו איר שפחה באגלייבט, מיינט מען מסיחה לפי תומה. זי דערציילט עס נישט וועגן עדות, נאר דרך אגב ווער איך עס געוואויר. כי הא אזוי ווי דכי אתא רב דימי, רב דימי איז געקומען, אמר האט ער געזאגט,

משתעי, ס'איז, מ'האט אזוי דערציילט א מעשה ואמר ער האט געזאגט אני ואמי נשבינו לבין עובדי כוכבים איך און מיין מאמע זענען געווארן געפאנגען צווישן די גוים יצאתי לשאוב מים כ'בין געגאנגען ארויס שעפן וואסער דעתי על אמי האב איך געטראכט פון דער מאמע ללקט עצים איך בין געגאנגען קלייבן האלץ דעתי על אמי און איך האב געזען אז מיין מאמע איז נישט געווארן נתייחד מיט קיין גוי והשיאה רבי לכהונה על פיו און רבי האט געזאגט זי מעג חתונה האבן פאר א כהן כאטש שטייט דאך פריער בנה איז נישט באגלייבט אבער מסיח לפי תומו גלייב איך בנה, און די זעלבע זאך שפחתה גלייב איך נישט, אבער אויב מסיחה לפי תומה גלייב איך. רש"י.